זיי קומען זאגן פארן רבין אנדערע זאגן נישט אזוי האט דער רבי געזאגט נו זיי האבן נאך א קאשע זיי פראגן ס'איז דא אסאך קשיות אויף מיר זיי האבן נאך א קאשע אבער דער רבי געזאגט וואס זאל איך אייך זאגן קיין גרעסער צונעמען נישט פארהאן ברסלב'ע חסידים זענען זיך מוסר נפש אויף דעם

שיחות הר"ן ברענגט ר' נתן אז דער רבי האט זייער אסאך גערעדט פון שלום בית, ווייל ביי דער רבי איז געווען טהרת המחשבה די עיקר, א ריינע מחשבה, א ריינע א ריינע מח מחשבה, דאס קען נאר זיין אז מען האט חתונה און מען קריגט זיך נישט, אמאל געווען אז דער רבי, דער רבי האט זיך אמאל אויפגעשטעלט ביים טיש און געזאגט, ווי וואגט זיך איינער צו קומען צו מיין טיש מיט שלעכטע געדאנקען? ער האט נישט געוואלט יענעם זאגן בפירוש וועם ער מיינט, האט דער רבי אויסגערעכנט וועם ער מיינט נישט. וועם ער מיינט נישט. איז דאך אטאמאטיש צו פארשטיין ווער יא. פאריגע וואך קומט צו מיר א טאטע, ער וויל איינשרייבן זיין זון. פרעג איך אים, וואס קומסטו פון? איך ווייס ווי ער ארבייטעט. קומסט נישט נאנט צו וויליאמסבורג? וואס קומסטו? איך האב מיך נאכגעפרעגט און מען האט געזאגט אז.

וואס נישט? מיין זון איז זייער אפגעהיטן, ער וועט קיינמאל נישט מחלל שבת זיין בפרהסיא, קיינמאל נישט מחלל שבת זיין בפרהסיא. שוין. א טייער קינד. כ'האב זייער הנאה געהאט, א קלוגער טאטע, אזוי שיין רעדן פון א קינד, פארשטייסט שוין אליינס.

אז דער רבי געזאגט פאר א מענטש ווי איך מיין נישט אים איך מיין נישט אים יענער האט שוין פארשטאנען אבער וואס איז געווען די מעשה דארט יענער האט זיך אביסל צואמפערט מיט זיין ווייב פאר ער איז אוועק געפארן צום רעבן האט דער רבי שוין געזען אויף אים אז דער מענטש איז נישט מסודר די מח די מח איז שוין איז שוין אנגעפילט די ווייסט אינדרויסן קען מען זען א גאנצע בית מדרש בפרט ירושלים איז עס נאך שענער, מיט די קאסטיומס, און מיט די ווייסע קאפעלעך, אמעריקאנער מענטשן פאלן פאר דעם, א ווייסע קאפעלע, הא! מיט די, מיט די, מיט די, מיט די באטען פון אויבן, מיט די, ווי הייסט עס אנטענעס, א ירושלמי, א ירושלמי, דאס איז מורא'דיג מורא'דיג, גייט א ווייסע קאפעל, הא! ער גייט א ווייסע בעקיטשע, וואס רעדסטו, א ווייסע בעקיטשע, אבער, דאס איז אלס. קען זיך אנטוהן, יעדער קען זיך קויפן א בעקיטשע, מען קען זיך קויפן א ברייטן הוט, מען קען זיך קויפן דא דא אין אמעריקע אזוי. אויב די גייסט אזא גלעזער, ווייסט יעצט קענסטו זען ביז ארץ ישראל. אויב דו ביסט א חסידישע איד, דעמאלטס קען מען מקבל זיין פון דיר. אויב ביסטו שוין אנגעטוהן אנדערע גלעזער, דארף מען שוין קוקן אז דו ביסט שוין נישט קיין היימישער. אפשר אין ארץ ישראל איז אויך אזוי, אבער דא איז אזוי, מ'קויפט זיך א שווארצע גלעזער.

יעצט ווען מיר רעדן מער און מער באופן כללי, קען זיין מ'וועט עס מסדר זיין אמאל איין מאל א חודש, באופן געלאַד און אביסל אויסלערנען וויאזוי דער רבי האט געוואלט מ'זאל לעבן מיט די ווייב, אויטאמאטיש איז דער מענטש איז זאט, דער מענטש אינטערעסירט נישט גארנישט, דער מענטש דארף נישט גארנישט, דער מענטש אוודאי דארף מען זיך אפהיטן, אבער עס מאכט נישט קיין רושם. און דאס איז א מניעה, אויב די ווייב וויל נישט איז א פראבלעם.

תהילים. איך קען זיין ס'נישט אזוי, מ'פילט נישט אזוי גוט ווען מ'זאגט תהילים, כ'פיל נישט איך פיל נישט ווי א עובד השם, איך פיל נישט איך טו עפעס מער, עפעס א גרויסע זאך. אבער תהילים ברענגט צום אייבערשטן, מען זאגט אביסל תהילים. כ'האב פארציילט פאר די בחורים אז די ערשטע מאל מוהרא"ש איז געקומען אין קעמפ אויף שבת, האב איך באדינט דארט אין די באנגעלאו, כ'בין געקומען, און כ'בין געגאנגען, האב איך געטראכט,

נאך ניגונים, אינמיטן כאפ איך מיך רבונו של עולם האב איך צוגעזאגט פאר פאר די גבאים דארט אז איך גיי געבן א שיעור מיט דער בעל אכסניא דא דער וואס מאכט דעם טעיפ וואס האט די קליידער און אויף איינס וואס קען פארגעבן א שטיקל שיעור האלט מען אינמיטן אריינזינגען א שיינע ניגון מי לי בשמים פון די הייליגע בעל התניא די הייליגע בעל התניא האט געזאגט תהלים און זאגט תהלים, א צדיק זאגט תהלים, ס'נישט ווי מ'טאר נישט אויסרעדן אינמיטן א קאפיטל תהלים, מ'רעדט צום אייבערשטן. זייער אסאך שיחות איז דא אין ליובאוויטש, חב"ד, כ'האב געהערט די בעל תניא זאגט דא אזוי, און ער זאגט דא אזוי, און ער האט זיך אזוי צוזונגען צו זיך אזוי. ער איז אנגעקומען צו דעם קאפיטל, מי לי בשמים? און זיך צופייערט האט ער געזאגט, מי לי בשמים, וועם האב איך, וועם האב איך אין הימל, אלע, אלע זענען קעגן מיר, ווען מ'איז זיך אזוי צובראכן, א צדיק, קיינער דארף מיך נישט, איך בין גארנישט, אבער ועמך, כ'האב דיך אייבערשטער, לא חפצתי בארץ, דארף איך נישט קיינעם, האט ער אנגעפאנגען זינגען איך דארף נישט קיינעם, אוי איך דארף נישט קיינעם, אוי איך דארף, זינגטס מיט, זינגטס מיט, קען נישט הערן.

ביי מלחמות איז דא אלס מענטשן וואס האלטן די פאנצער, האלט פאר מיר א פאנצער, וסגור לקראת רודפי, דו לויפסט קעגן מיינע רודפים, און נאכדעם הערט מען ווי ער הייבט אן זינגען אמור לנפשי ישועתך אני, רבונו של עולם, זאג מיך אז דו האסט מיך ליב, ווייז מיך אז איך איך פיר עס אויס, איך דאוון, איך לערן. כ'פיל אלץ אזוי ווי מען נעמט מיך נישט אריין אין די מחיצות פון די ערליכע אידן, רבונו של עולם, ווייז מיך אז דו האסט מיך ליב, ווייז מיך, געב מיך אביסל ווארעמקייט, דאס איז די עצה, די עצה פון הייליגן רבי'ן פון התבודדות ותפילה, רעדן צו די אייבערשטער, אלע צדיקים האבן גערעדט פון רעדן צום אייבערשטן, עס איז נישט קיין ברסלב'ע זאך התבודדות, נאר ביי די רבי'ן איז געווען ווי א עיקר, יעדע פלאץ האט עפעס א זאך, א דגוש, ביי אונז שטייט מען.

פון דריי, פיר, איך קוק צו מראש וואס. דו קומסט צו זיך אז אז דו קומסט אליינס אנגעטון תפילין. געט ער אזא קרעכץ און פאר מיין תפילין. זאג אים איך פארשטיי דיך נישט. דו כאפסט א מענטש אין די גאס. דו ווייסט נאך נישט צו ער קען לייגן תפילין צו ער קען נישט לייגן תפילין. ער האט א גוף נקי צו נישט. ער איז עובר צו ער איז עובר שוין. דער רבי האט געזאגט מען דארף אנטון תפילין פאר א מענטש. ווי ביסטו? איך האב מיך אנגעכאפט. איך האב מיך אנגעכאפט. איך האלט נישט ביי גארנישט.

שחרית גיי איך און תפילין דארף איך לייגן. כ'האב געהאט אביסעלע חיזוק כ'האב באקומען אביסל התחזקות פון אים, ער געבט א פאר שיעורים פון דאווענען אז דאס איז אידישקייט און די אייבערשטער ווארט אויף דעם. פיין, כ'האב אנגעפאנגען דאווענען מנחה מעריב. דאס קומט פון דאס יצר הרע זוכט צו ברעכן א מענטש, און דער מענטש זאל נאכדעם זאגן פארשטיי דאך גארנישט, וואס פארשטיי דאך גארנישט, גיי אנהייבן דאווענען שחרית מנחה מעריב, גיי אין שול דאווענען שחרית מנחה מעריב, זאל זיין וואס זאל זיין, ס'פירט מיך נישט ווער איך בין.

זאגט צו מיר א מענטש האט פונקט אכט מענטשן געהאט אין זיין משפחה, אכט מענטשן, האט ער געהאט א נס אז ער לערנט ביי אונז אין חדר, האט ער געזאגט פארן טאטן ס'איז גוט, און איך זאג אים די זאך פאר אינגעלייט, קוק שטעל דיך פאר דער גייט אין א זאל, ווייסט וואס ס'קאסט די ווייניגסטע א זאל, דריי טויזנט, דריי א האלב טויזנט, אכט משפחה, און יעצט מאכן מיר עס פשוט אז מ'האט דא א חתונה אין ישיבה, ס'קאסט נישט קיין געלט. די מענטשן וועלן מאכן א זאל איינמאל א וואך, סאו סאו סאו, קומט צו ביהמ"ד וועל איך רעדן צו אים. עס קומען עטליכע וואכן וועל איך שוין זען ווער עס שומר אמאל מיין רעב. עס קומען שיינע דיבורים, שיינע שיחות, ווארט מיט אלע נאמען.